א מיידל. נאך דעם פרייטאג צו נאכט וואס לאה איז געזעסן מיט איסאקן אויף דעם אמעריקאנישן דאך, און נאך דעם וואס עס איז צווישן זיי ביידע דארט פארגעקומען, האט לאה אנגעהויבן צו טראכטן אז איסאק וואלט שוין טאקע אויף אן אמת געמעגט ווערן איר חתן. לאה האט דערפון גערעדט מיט איר מאמען, און די מאמע האט אויף דעם גארנישט געזאגט. אבער נישט קוקנדיג אויף דעם וואס איר מאמע האט גארנישט געזאגט, האט לאה פונדעסטוועגן ביי זיך אין שאפ וואו זי ארבעט, פאר אלע מיידלעך זיך בארימט אז זי האט שוין א פריינט. לאה האט פאר די מיידלעך אויסגעמאלן ווי אזוי איר פריינט זעט אויס, און די מיידלעך זענען איר מקנא געווען, אדער אפשר אפגעלאכט פון איר. לאה האט אויסגעמאלן איסאק'ן נאך שענער ווי ער איז ווירקליך געווען. איר פֿאַנטאַזיע האָט אױסגעשפּונען אַזאַ איסאַקן, װאָס איז אין דער אמתן גאָר נישט געװען, און בשעת-מעשׂה האָט לאה דערפֿון זײער פֿיל הנאה געהאַט. זאָלן זײ זען, מיט װאָס פֿאַר אַ פֿרײַנד זי האָט זיך באַקענט! זי פֿלעגט זיך אַלע מינוט דערמאָנען, אַז זי האָט פֿאַרגעסן נאָך עפּעס שענס װעגן איר איסאַקן, און זי פֿלעגט בײַ אַן אַנדער געלעגנהײט װידער אַ מאָל איבערמאָלן דעם פּאָרטרעט פֿון איסאַקן. פאר די מיידלעך אין שאפ האט לאה גערופן איר פריינט איזידאר, און די מיידלעך האבן געזאגט אז עס פאסט זייער גוט איזידאר צו דעם נאמען לינא מיט וועלכן מען האט לאה'ן גערופן אין שאפ. לאה'ן איז דאס אויך געווען שטארק צום הארץ, זי האט זיך בעסער ליב געהאט מיט דעם נאמען לינא און פלעגט ארבעטן מיט איר מאמען אויף אלערליי וועגן אז די מאמע זאל זי רופן לינא און נישט לאה. אבער איר מאמע האט זיך נישט געקאנט אזוי גיך צוגעוואוינען צו דעם געדאנק אז לינא איז בעסער פון לאה. פארוואס איז עס בעסער האט זי נישט געוואוסט, פונקט ווי לאה האט נישט געוואוסט פארוואס לינא איז בעסער פון לאה. ווען די טאכטער מיט דער מאמען זענען געווען אליין אין שטוב, פלעגט דאס מיידל שטודירן מיט דער מאמען אזוי ווי מען מושטרירט מיט סאלדאטן. מאַמע, זאָג, לינאַ, לינאַ, לינאַ! אין אַ מינוט אַרום האָט די מוטער שױן פֿאַרגעסן און געשריגן צו דעם מײדל, לאה, קום נאָר אַהער! אױ, כ'האָב פֿאַרגעסן, לינאַ! גײ צוריק אַװעק און כ'װעל דיך נאָך אַ מאָל רופֿן. גײ זשע אַװעק, לאה, כ'מײן לינאַ, װעל איך דיך רופֿן, נישט לאה, נאָר לינאַ, גײ זשע אַװעק, לאה! דאָס איז געװען װען די מאַמע מיט דער טאָכטער זײַנען געװען אַלײן אין שטוב. אבער ווען דער טאטע איז געווען אינדערהיים האט מען נישט געטארט ווייזן אז מען מוטשעט זיך צו צעברעכן די צונג, נישט דערפאר וואס מען האט מורא געהאט פאר דעם טאטן, נאר מען האט אים נישט געוואלט ווייזן אז מען מוטשעט זיך, און זאל ער נישט האבן דאס געלעגנהייט פון די צוויי ווייבער ווי ער האט זיי גערופן צו האבן דאס גענאר. מיט איין ווארט, לאה האט געהאט צוויי נעמען. ביי דעם טאטן האט זי געהייסן לאה, און ביי דער מאמען, און אויך אין שאפ, האט זי געהייסן לינה. זי האט אויך איסאק'ן געבעטן אז ער זאל זי רופן לינה, און כאטש זי האט אים שוין אויך א נייעם נאמען איזידאר געגעבן, האט זי אבער נאך נישט געוואגט דאס אים אליין צו זאגן. אין די אויגן האט זי אים גערופן איסאק, און אונטער די אויגן האט זי אים גערופן איזידאר. לאה האט געטראכט אז אז זי וועט מיט איסאק'ן חתונה האבן, וועט זי אין איר אייגן הויז אים שוין רופן איזידאר אדער גאר איזי, ווארום ווי עס ווייזט זיך איר אויס וועט זי קענען מיט איסאק'ן טון וואס זי וועט וועלן, ער איז זייער א גוטער און א ווייכער, מען קען אים בעגן. זיינע אויגן זענען זייער קלוגע און אזוינע סאמעטענע, זיי גלעטן מיט זייער ווייכקייט. ער קאָן דאַכט זיך איר גאָר קײנמאָל נישט ברוגז װערן, זי פֿאַרשטײט, עס איז זיך נישטאָ װאָס צו נאַרן, עס איז שױן געקומען די צײַט, װאָס איז זי, אַ קינד? עס איז דאָ אַ גרױסער חילוק צװישן אַ מאַן מיט גרױע אױגן און אַ מאַן מיט ברױנע אױגן. זי װעט קײנמאָל נישט חתונה האָבן מיט אײנעם, װאָס האָט גרױע אױגן אָדער אַפֿילו בלױע אױגן אָדער גרינע אױגן. און וויפיל זי איז געווען נאך גאר יונג האבן אירע עלטערן געוואוינט ערגעץ אין אן אנדער גאס, און דארטן האט זי ביז נאר געזען בחרים מיט גרויע אדער מיט גרינע אויגן, און פונקט איצט ווען אירע עלטערן האבן אהער אין דילענסי סטריט זיך אריבערגעצויגן איז איסאק געקומען, גראד אזעלכער וואס זי וויל. די מאַמע אירע האָט אױך זיך אױסגעקליבן אײנעם מיט ברױנע אױגן, דאָס איז איר פֿאָטער. עס נעמט לאהן אַרום אַ מאָדנע געפֿיל צום טאַטן. פֿאַר װאָס איז אים אַזױ שלעכט די צײַט? פֿאַר װאָס פּלאָגט ער זיך אַזױ? ער איז דאָך אַזאַ גוטער און אַזאַ שטילער. װאָס די מאַמע זאָגט איז גוט. ער האָט דאָך נאָך אַפֿילו אײנמאָל נישט געזאָגט עפּעס פֿאַרקערט פֿון דעם װאָס די מאַמע זאָגט. יא, איסאק וועט אויך אזוי זיין. אבער איסאק וועט שוין נישט באדארפן פעדלען. דאס וועט זי שוין זען אים העלפן. ווען איסאק זאגט נאר לאה העלף מיר וואלט זי אים געהאלפן. לאה איז גרייט אויף אלץ. זי וועט מיט איסאק'ן לעבן אין ארעמקייט פונקט אזוי ווי איר מאמע לעבט אין ארעמקייט מיט איר טאטן. אבער צייטנווייז דאכט זיך לאה'ן אז זי וועט אפילו קענען העלפן שלעפן דעם יאך פון פרנסה זאָל ער נאָר װעלן צו עפּעס זיך דערשלאָגן. זי האָט אים ליב און איז ברוגז אױף זיך אַלײן, פֿאַר װאָס זי קאָן זיך נישט באַהערשן. זי װאָלט באַדאַרפֿט אפֿשר אַ ביסל צוריקהאַלטן איר ליבע צו איסאַקן, זאָל מען נישט זען אַזױ באַשײַמפּערלעך, אַז זי האָט אים ליב. און פֿאַר װאָס זאָל מיט איר נישט געשען דאָס, װאָס זי האָט אַמאָל פֿאַרטראַכט? אז א רייכער, זייער רייכער יונגערמאן, וואס פארמאגט אסאך שיפן אדער אסאך אקסן, זאל קומען צו גיין שפאצירן איבער דעלענסי סטריט, און זי, לאה, וועט גראד דעמאלט שטיין אין גאס, און דער רייכער יונגערמאן זאל זי דערזען. פארוואס קען נישט געמאלט זיין אז מען זאל זי דערזען? איז זי טאקע אינדעראמת'ן אזוי שיין ווי זי אליין טראכט וועגן זיך? די מאמע אירע שרייט אז זי איז שיין. דער שפּיגל זאָגט דאַך זיך אױך דאָס אײגענע. אָבער לאה גלײבט נישט אין זיך, זי גלײבט נישט אירע אײגענע אױגן. און זי שעלט זיך אַלײן פֿאַרװאָס גאָט האָט זי באַשאַפֿן מיט אַזאַ פּנים. צײַטנװײַז פֿילט זי װי זיך קאַליע צו מאַכן איר אײגן פּנים. און באַלד האָט זי חרטה. עס קומט איר אַמאָל פֿאָר און זי פֿאַרגינט זיך נישט, און באַלד בײַטן זיך אירע געדאַנקען און זי פֿאַרגינט זיך יאָ. זי פארשטייט זיך אליין נישט וואס איז זי געבוירן געווארן צו זיין א שפילכל פאר עמיצן? און פארוואס היט זי אזוי די מאמע? אלע אוונט מוז זי דער מאמען דערציילן וואס עס איז מיט איר געשען א גאנצן טאג. עס הייבט זיך אן אזוי, האסט היינט געארבעט שווער טאכטער? אזוי ווי אלעמאל. האט דער באלעבאס גערעדט מיט דיר? צוליב וואס? גלאט אזוי, ניין. און דעם באלעבאס' זינדל? זינדל רופסטו אים? וואס דען? פראסט זון איז אים נישט גענוג? האסט אים פיינט? א גאנצן טאג מיט די הענט אין די קעשענעס. יא, און מיט דיר רעדט ער אמאל? קיינמאל נישט. און ער קוקט אפילו אויף דיר זיך נישט אום? דאס ווייס איך נישט. דאס הייסט דו זעסט אים נישט? כ'האב קיין צייט נישט אויף אים זיך אומצוקוקן. אחוץ אים איז דארט פארהאן נאך מאנסבילן?

די מאמע זעט אז זי קען גארנישט זיך דערשלאגן צו יענעם ציל וואוהין זי וויל, הייבט זי אן פון אן אנדער ארט. וויפיל בייטעלעך מאכט א מיידל דורכן טאג? אזויפיל און אזויפיל. און וויפיל מאכט א מאנסביל? כ'ווייס נישט. לאה'ן ווייזט זיך אז די מאמע היט זי שוין אביסל צופיל. און דאס אלץ האט לאה צו פארדאנקען דעם שיינעם פנים אירן. און נישט נאר דאס, נאר לאה באמערקט אז בחורים האלטן זיך פון איר פונדערווייטנס. אין פאבריק וועט א בחור גיכער צוגיין צו שמועסן מיט א מיאוס'ער מיידל, און זי מוז תמיד זיצן איינע אליין. עס איז א פיינליך געפיל צו זיין שיין און נישט צו ווערן באמערקט פון קיינעם. און עס איז זייער שווער צו באפריינדן זיך מיט אנדערע מיידלעך. עס ווייזט זיך איר אז אלע מיידלעך אין שאפ האבן זי פיינט. זי איז זייער גוט צו די מיידלעך, אבער זיי זענען קעגן איר. מען דערציילט איר נאר שלעכטע זאכן וועגן שיינע מיידלעך. ווי אזוי נאר די דאזיגע מיידלעך מיט שיינע פענעמער פארזיצן אלס אלטע מוידן, און ווי אזוי נאר מיט א שיין פנים טרעפט ן אָפֿט אומגליקן. עס כאַפּן זיך אין אַ שיין פּנים אַרײַן פּרישטשעס גיכער ווי אין אַ נישט שיינעם פּנים. לאה הערט אויס און פֿילט זיך שטאַרק דערשלאָגן. איצט, אַז זי האָט באַקומען אַזאַ פֿרײַנד, האָט זי געמיינט, אַז זי וועט דערמיט געווינען אין שאַפּ. זי האָט דערציילט די מיידלעך און זיי האָבן עס אויפֿגענומען קאַלט. איינע האָט באַמערקט, פֿון אַ שיין פּנים אַנטלויפֿן מענער. אַ שיין פּנים איז ווי אַ זון. היינט שיינט זי און מארגן איז זי פארוואלקנט, האט אן אנדערע געזאגט. איך האב נאך נישט געזען איין שיין פנים וואס זאל האבן א גוטן מאן, האט א דריטע פארקרימט דאס פנים. עס מוז שוין זיין דאס לייטישע בויעלע אויב ער יאגט זיך נאך א שיין פנים, האט א פערטע מיט זיכערקייט אין דער שטים געזאגט. לאה האט זיך פון אט די דאזיגע באמערקונגען נישט געפילט זייער באקוועם. און ווען זי זאָל נאָר האָבן אַ טבע פֿון וויינען, וואָלט זי באַדאַרפֿט וויינען. נאָר זי האָט געשוויגן. זי איז געווען זיכער, אַז איסאַק איז גראָד אַ געהויבענער מענטש. זי האָט שוין געזען גרינע, אָבער אַזעלכע האָט זי נאָך נישט געזען. זי וואָלט נאָר געווען ביי זיך זיכער, אַז ער בלייבט אירער, ווען זי קאָן זיין אין דעם זיכער. זי האָט בײַ זיך אָפּגעמאַכט פֿון הײַנט אָן און װײַטער װאָס װינציקער קוקן אױף זיך װי אױף אַ שענער, זי װעט װינציקער קוקן אין שפּיגל און בײַ זיך פּועלן, אַז עס זײַנען דאָ שענערע פֿון איר. זי װעט נאָך װערן בעסער װי זי איז. עס איז נאך דא ארט ווי אזוי ארויסצוברענגען נאך גוטסקייט. און אז איסאק האט אנגעהויבן צו גיין אין דער אבנט שולע זיך צו לערנען ענגליש, האט זי אים גענומען העלפן זיך לערנען ענגליש. איסאק האט געלערנט אין אבנט און בייטאג געארבעט. ער האט אחוץ דער דרוקארבעט אויך פרובירט ארבעטן אין א פאבריק פון מעבל. ער האָט באַדאַרפֿט פֿאַרבן מעבל, אײַנטונקענדיק אַ שטיק בורלאַפּ אין פֿאַרב, און דערמיט געריבן דאָס מעבל, ביז די פֿאַרב האָט זיך אײַנגעזאַפּט אין האָלץ. זײַנע װײַסע הענט און פֿינגער זענען אַזױ געװאָרן אָנגעזאַפּט מיט פֿאַרב, אַז ער האָט שױן געזאָלט אױפֿגעבן די האָפֿענונג, װען עס איז זײַנע הענט אָפּצורײניקן. די הענט זײַנע האָבן אױסגעװיזן װי הילצערנע, און ער האָט זײ נישט געפֿילט, אַזױ װי אַ מענטש באַדאַרף פֿילן צװײ הענט. איסאַק איז געװאָרן מעלאַנכאָליש, און קײן שום זאַך אין דער װעלט האָט אים שױן נישט אינטערעסירט. צו װאָס באַדאַרף ער עפּעס, אַז ער האָט נישט קײן הענט? דאָס הײסט, ער האָט הענט, נאָר ער פֿילט זײ נישט. בײַנאַכט פֿלעגן אָט די הענט זײַנע ליגן אױף דעם קישן לעבן זײַן פּנים, און ער האָט געטראַכט שלעכטע מחשבֿות. די צװײ הילצערנע געפֿאַרבטע הענט האָבן געברענט אין פֿיבער, און פֿון זײ האָט נישט גוט געשמעקט. און א גאנצן טאג אין די פאבריק פון מעבל האט ער זיך מיט זיי נאר צעארבעט, האבן די הענט זיינע איינגעריבן די פארב אין דער טיפעניש פון האלץ, גוט איינגעריבן, און בייטאג האט איסאק כמעט פארגעסן אז ער האט הענט, אבער אין אוונט ביים טיש האט ער מורא געהאט מען מיאוסט זיך פאר זיינע הענט. ער אליין האט נישט גוט געגעסן פון דעם שלעכטן איינדרוק וואס זיינע הענט האבן אויף אים געמאכט. דער זיידע מאנעס און די באבע שעווע האבן ביי איסאקן קוים גע'פועל'ט אז ער זאל אוועקווארפן די פאבריק פון מעבל, און אברהם האט איסאקן אוועקגעפירט אין א פאבריק פון לולקעס. ווי אברהם האט געדרונגען איז אט די ארבעט ביי לולקעס זייער א גוטע. עס זענען דא אין אמעריקע צען מיליאן מענטשן וואס באדארפן פייפ צום רייכערן. ער אליין קויפט יעדן דריטן חודש א נייע פייפ. מענטשן שאַרן גאָלד דערבײַ. איז איסאַק אַװעק אין אַ פֿאַבריק פֿון פּײַפּס. די ערשטע װאָך האָט דאָרט געטראָפֿן, אַז אַן אַרבעטער איז אַרײַנגעכאַפּט געװאָרן אין דעם רימען װאָס דרײט די רעדער פֿון די שלײַפֿמאַשינען. דער רימען האָט געטראָגן דעם אַרבעטער ביז צו דער סטעלע און אים צוריק אַראָפּגעבראַכט ביז צו די רעדער פֿון די שלײַפֿערס און אים אריינגעכאפט צווישן די רעדער און מען האט אים קוים ארויסגעשלעפט פון דארט און דאס בלוט האט פון אים גערונען, האט זיך איסאק שטארק דערשראקן און איז אהיימגעגאנגען און געזאגט אז ער וויל נישט ארבעטן אין דער פאבריק פון לולקעס. איז ער ארומגעגאנגען אזוי ליידיג א וואך און צוויי, און עס איז אים אויך נישט גוט געווען צו ליגן אויף יענעמ'ס קארק. ער האָט געזען דאָס גרויס אָרעמקייט ביים זיידן מאַנעס אין שטוב, און ער האָט זיך אונטערגעגעבן, מען באַדאַרף זיך אויסלערנען די אַרבעט ביי העמדער. מאַנעס האָט געפּועלט ביי דעם הויכן, ער זאָל איסאַקן לערנען פּרעסן העמדער. אין שאַפּ איז איצט דער הויכער סעם געווען דער גאַנצער בעל-דעה. אַז דזשייקאָבס האָט עפּעס באַדאַרפט האָבן צו די אַרבעטער, האָט ער געמוזט אָנקומען צו דעם הויכן סעם. און מען האט אים שוין נישט גערופן סעם דער הויכער, נאר סעם דער דעלעגאט. ער האט זיך באדארפט אננעמען די קריוודעס פון אלע ארבעטער, און ער האט געקאנט ווידער באשטראפן אן ארבעטער אויב מען האט באדארפט. די הויפט שטראף איז געווען אויב אן ארבעטער האט זיך פארזינדיגט, האט דער ארבעטער נישט געקאנט ארבעטן אווערטיים. עס האט אבער אמאל געקאנט דערגיין צו נאך א העכערע שטראף. סעם דער דעלעגאט געהאט, האט געקאנט זאגן דעם באלעבאס אז מען דארף דעם און דעם אינגאנצן אוועקשיקן פון שאפ, און דער באלעבאס האט סעמען געפאלגט. אויב עמיצער האט זיך געשטעלט קעגן סעמ'ס אויטאריטעט, איז סעם מיט יענעם נישט אריינגעגאנגען אין קיין דיסקוסיע, נאר אויפלעג געטאן א געשריי מיט זיין הייזעריגער באסאווער שטים, שאאאאאראפ! מיט דעם האט זיך עס גענדיגט. סעם האט געהאלטן דעם גאנצן שאפ אין זיינע הענט. קיין נייע ארבעטער האט דזשעיקאבס נישט געקאנט צונעמען, סיידן סעם האט געגעבן זיין הסכמה. און אז מאניס איז צו אים געקומען וועגן איסאק'ן, האט סעם געטראכט, א געזונטער בחור איז ער, א דער גרינער. דאס גרינע בלוט איז נאך דא אין זיינע אדערן. װאָס װעט עס אים אַרן, אױב ער װעט אים צונעמען און אים אױסלערנען פּרעסן? דער גרינער װעט אַרבעטן אומזיסט און ער װעט קאָנען אַ ביסל אָפּכאַפּן דעם אָטעם. שװער איז געװען סעמס לעבן אין אַמעריקע, נישט מער, ער האָט עס פֿאַרטרונקען מיט ביר. דאָס קאַלטע ביר האָט געמאַכט לינדער דאָס לעבן. זאָל אַ גרינער אױך פֿאַרזוכן דעם טעם פֿון אַמעריקע. איסאַק איז געקומען און זיך אָנגעהױבן לערנען פּרעסן העמדער. דעם ערשטן טאָג איז ער געשטאַנען און געקוקט. עס איז איסעקן גערונען די סלינע פֿון מױל, אַזױ האָט ער געחלשט אָנצורירן דאָס פּרעסל. אָבער סעם האָט אים נישט געגעבן קײן געלעגנהײט. קוקסט, װי איך פּרעס? האָט זיך איסעקן אױסגעװיזן, אַז יענער רײדט זיך מיט אים. דעם צװײטן טאָג האָט שױן סעם געגעבן איסעקן אַ געלעגנהײט צו האַלטן אין דער האַנט דאָס פּרעסל. אַ גדולה און אַ ישועה! איסעק האָט אָנגערירט דאָס פּרעסל. בריז זיך נישט אפ, האט סעם געווארנט. נישט אזוי האלט מען א פרעסל, אט אזוי. נעם און צעשפרייט דיין לאפע, עקסקיוז מי. נישט אזוי. זעסט ווי איך טו עס? א נעם אז דער רוח קען עס ביי מיר נישט ארויסרייסן. האלט עס. און איצט גיב עס א הייב. וואס איז? האסט ווינציג כוח געבראכט צו קאלומבוס'ן? אדער האסט נאך קיין ברעקפעסט נישט געגעסן? גיב עס א הייב און א שטעל אוועק. איסאק איז אזוי געווען נערוועז אז ער האט נישט געקאנט נאכהאלטן די באפעלן פון סעמען, און זיינע הענט האבן זיך געבריט און ער האט געהערט ווי איבער דער גאנצער לענג פון זיין רוקנביין רינט א ריטשקע שווייס. ענדליך האט ער שוין געוואוסט ווי אזוי צו האלטן דאס פרעסל, אבער פרעסן א העמד האט אים סעם ערשט געוויזן אין דעם דריטן טאג. עס איז אַזױ געװען, סעם האָט אױסגעפּרעסט דאָס העמד און איבערגעלאָזט בײַם הינטערשטן זױם אַ שטיק נישט געפּרעסט. נו, קום נאָר אַהער, גרינע פּאַטײטע, נעם דאָס פּרעסל, האָט סעם געזאָגט צו איסאַקן. האַלט! לאָז נישט אָפּ, װאָרעם עס װעט נאָך פֿאַלן אױף מײַנע פֿיס. איצט שטעל עס אַנידער אױף דעם העמד, גיך! שטײ נישט! גיב מיט דעם פרעסל א פאר אהין און אהער, לאז נישט איבער קיין קנעטשן, וואס קוועטשטו זיך? גרינג, אט אזוי. איסאק האט אליין נישט געוואוסט וואס ער טוט, ער האט געפילט אז זיינע אויגן שווינדלען אים, און ער איז געפארן מיט דעם פרעסל אהין און אהער און אלעמאל איז דאס פרעסל ביי אים ארויסגעפארן פון העמד אראפ אויף דעם אויסגעבעטן טיש. האא! האלד יור הארסעס! האָט סעם געלאַכט. װוּהין פֿאָרט אַ גרינער? װעסט נאָך אַ מאָל זײַן אַ גוטער פּרעסער, אַ קלאָג צו קאָלומבוסן! און אַזױ איז אַװעק אַ װאָך, און איסעק האָט זיך אױסגעלערנט פּרעסן העמדער. ער האָט שױן געזען, נאָך אין דער פֿאַבריק פֿון מעבל און אױך אין דער פֿאַבריק פֿון לולקעס, אַז דאָ אין אַמעריקע זוכט מען נישט צו מאַכן אַ גוט שטיקל אַרבעט. דאָ מאַכט מען אַ שטיקל אַרבעט, װי אַזױ עס לאָזט זיך. איסאק האט אנגעוווירן זיין גאנצן צוטרוי צו אמעריקע אט דערפאר וואס מען לאזט זיך דא אזוי אפנארן, און עס ארט דא קיינעם נישט אויב א זאך קומט נישט ארויס גוט, אדער דא ווייסט קיינער נישט וואס פערפעקציע מיינט. ער, איסאק, א העמדערפרעסער? עס כאפט אים שוין אן א געלעכטער, אבער קיין געלט פאר זיין ארבעט באקומט ער נישט.

אן אורזאך. ער האט דאך אפגעמאכט מיט די ארבעטער זיינע אז מער קיין אנדערע ארבעטער וועט ער אין פאבריק ניט אנשטעלן. דערפאר זאלן די ארבעטער וואס זיינען שוין דא, ארבעטן נאכט-ארבעט כדי מען זאל קענען ארויסגעבן מער ארבעט. דא איז אבער געשען אז עס איז פלוצלינג אין פאבריק נישט נאר נישט געווען גענוג מלאכה אויף נאכט-ארבעט, נאר עס האט אויך אויסגעפעלט פאר דעם גאנצן טאג. דזשעיקאבס האט געוואוסט פארוואס עס פעלט מלאכה, נאר ער האט זיך געמאכט ווי א נעבעכל אז נישט נאר ער ווייסט נישט, נאר עס טוט אים וויי. אויב עס וועט אזוי אסאך אנהאלטן, קען ער נאך זיין געצוואונגען אינגאנצן צו פארמאכן. אזוינע אנשטעלן האט דזשעיקאבס געמאכט, און עס איז אים געלונגען. אין דער אמת'ן אבער איז דזשעיקאבסן איצט געגאנגען זייער גוט, זיינע געשעפטן האבן זיך פארצווייפאכט, עס האבן איצט פאר זיין וואוילטאג געארבעט פיל פיל שטיבער, היימען גאנצע האבן פון זיינעטוועגן געארבעט. דזשעיקאבס האט די דאזיגע הויז געזינדן אראפגעבראכט פון דער שיף ביי דעם ניו יארקער האפן. ער האט זיי באזעצט אין שטיבער וואס זיינען באשטאנען פון א קיך מיט אן אלקער. נישט קוקנדיג ווי גרויס די פאמיליע זאל נישט געווען זיין, האבן זיי זיך געמוזט ווי אזוי עס איז אריינקוועטשן אין אט די צוויי שטיבלעך. און פון דעם ערשטן טאג וואס די פאמיליע האט דערזען אמעריקע האבן זיי שוין געארבעט פאר דזשעיקאבסן. עס האבן געארבעט טאטע און מאמע און אויך די קינדער פון גאנץ פרי ביז שפעט אין אווענט. קיינער האט זיי חלילה נישט געטריבן מיט קיין בייטש, נאר דער פאקט אז דא איז אמעריקע, אז מען איז דא עלנד און אז מען מוז האבן ברויט און דירה געלט, און דער אומעט פון די טונקעלע פארוויאנעטע פיר ווינקעלעך אט דאס אלס האט די מענטשן געטריבן צו זיצן א גאנצן טאג איבערגעבויגן איבער דער מלאכה. קינדער האבן זיך נישט געטארט שפילן אין גאס, און די טאטע מאמע האבן מורא געהאט צו זיין צערטליך און ליבליך צו עמעצן אנדערש חוץ דעם וואס פלעגט זיי ברענגען די בינטלעך מלאכה אין שטוב אריין. טאקע וואס וואלטן זיי געטון ווען מען ברענגט זיי נישט די בינטלעך אין שטוב אריין? דזשעיקאבס האט איצט געפירט זיין פאבריק אזוי. אויב ער האט באקומען א גרויסע באשטעלונג אויף א געוויסן סארט העמדער, האט ער א חלק פון דער באשטעלונג צעטיילט און אריינגעגעבן צוביסלעך אין יעדן היים-שאפ. זאלן זיי זיך נישט איבערעסן. צוביסלעך איז בעסער. זיי וועלן האבן מער צייט צו באטראכטן וואס זיי טוען. און אויב ער האט באקומען א קליינע באשטעלונג, האט ער עס אריינגעשיקט צו זיך אין פאבריק אריין. אים האט זאגאר אינגאנצן נישט באצאלט צו האלטן א פאבריק. ווארום די מלאכה, וואס איז געמאכט געווארן אין די היים-שעפער, האט אים געקאסט ווינציקער, ווי די מלאכה, וועלכע איז געמאכט געווארן אין זיין פאבריק. האט ער געהאט בדעה אינגאנצן אפצושטעלן די פאבריק. ער האט עס אבער נישט געטאן מיט איין מאל. ערשטנס, האט ער מורא געהאט, אויב ער וועט פארמאכן די פאבריק, וועט די וועלט מיינען, אז ער איז שוין אויס געשעפטסמאן. צווייטנס האט ער מורא געהאט אז די ארבעטער וועלן באלד זיך דערוויסן פון זיינע היימשעפער און מ'וועט אים נאך שלאגן אדער גאר דערהארגענען. דעריבער איז ביי דזשעיקאבסן געווען אזוי איינגעפירט אז נאר ער, זיין ווייב און דעיוו האבן געוואוסט פון די היימשעפער. און כדי ער זאל דעם סוד זיי נאך קענען האלטן פארהוילן פון די ארבעטער האט דזשעיקאבס אויף קאטאוועס אפגעשאפט דעיוון פון זיין פאבריק. די געשעפט. זענען שלעכט און האלטן אן אומזיסטן פרעסער וויל נישט דזשעיקאבס, און חוץ דעם קען ער זיך אליין פארלאזן אויף זיינע ארבעטער. זיי אלע ארבעטן שוין ביי אים לאנג און ער קען זיי אלע זייער גוט און מען קען זיך אויף זיי פארלאזן. פאר דער פאבריק האט עס געהייסן אז דעיוו איז אפגעשאפט געווארן. די ארבעטער האבן זיך אי געוואונדערט אי געפרייט. געוואונדערט האבן זיי זיך וואס גאר פלוצלונג האט דזשעיקאבס אין זיי אנגעהויבן גלייבן. וואס עפעס גאר אינמיטן דערינען? יארן און יארן האט ער זיי נישט געגלייבט און איצט איז שוין אפנים געקומען די צייט אז מען זאל זיי אויך אביסל טון א חסד און זיי גלייבן. ס'א וואונדער. געפרייט האבן זיי זיך אבער זייער און זייער, נישט קוקנדיג אויף דעם וואונדער ווארום זיי האבן געפאטערט אזא תכשיט ווי דעיוו איז געווען א ממזר פון דער מאמע'ס בויך, א וואס אין דער קארט, א בעסטעד, א סאן אוו א גאן, פאטער געווארן פון אים, קען מען אויפהייבן דעם קאפ. א נישט וויל מען דען נישט ארבעטן? ס'הייסט ווער וויל נישט ארבעטן? אין אמעריקע מוז מען ארבעטן, אבער לאז געמאך, לאזט אפציען דעם אטעם, מוז מען דען תמיד שטיין איבער דיינע פלייצעס און יאגן? מיר וועלן דזשעיקאב'ן ווייזן אז אן דעיוון וועט מען מאכן א בעסער שטיקל מלאכה און אויך שנעלער, אזוי האבן די ארבעטער געטראכט. אבער אין דער אמת'ן איז דעיוו נישט אפגעשאפט געווארן, דעיוו איז באשטעלט געווארן פון דזשעיקאבסן צו זיין דער אויבערהאר איבער די היימשעפער. דזשעיקאבס האט געמוזט דינגען פאר אים א גרויס צימער, וואו דעיוו איז טאקע דארטן געשלאפן אויך. אין דעם צימער זענען געפירט געווארן די געשעפטן פון די היימשעפער. און וועדליג די אלע סודות וואס זענען געפירט געווארן צווישן דזשעיקאבס הויפט פאבריק און אט דעם צימער וואו דעיוו איז איינגעשטאנען האט נאך געפעלט איין אונטערערדישער קאנאל פון דעם צימער ביז צו דזשעיקאבס פאבריק כדי עס זאל ווערן א גאנצע זאך נאר אזוי ווי דעיוו איז געווען א גוטער קאנספיראטאר און אויך א גוטער שפיאן האט מען קיין אונטערערדישן קאנאל נישט באדארפט פאר דער באלעבאסטע פון דעם צימער האט עס געהייסן אז דעיוו איז א פעדלער וואס האנדלט מיט לייוונט און זיידנס. ביי דעיוו אין צימער זענען געלעגן גאנצע פעק מיט לייוונט און זיידנס און קנעפלעך און פאדעם. און אז דזשעיקאבס האט דערהאלטן א באשטעלונג פלעגט ער באלד קומען צו לויפן צו דעיוון. דעיוו איז באלד אוועקגעלאפן איבער די היימשעפער וועלכע זענען ביי אים געווען באצייכנט מיט נומערן. נומער איינס איז געווען אויף רודגער סטריט, נומער צוויי איז געווען אויף העסטער סטריט, און נומער דריי איז געווען אויף הענרי סטריט און אזוי ווייטער. דעיוון פלעגט אזש אנכאפן א פרייד ביז צו משוגע ווערן ווען ער האט געזען ווי אין אט די היימשעפער יאגן זיך הענט, האריגע הענט, ווייסע, קינדערשע קליינע הענטעלעך, און אלץ כדי צו פארענדיגן די מלאכה, כדי צו פארדינען אויף א שטיקל ברויט. אייגנטליך וועדליג דעיוו'ס השגות איז דאס אמעריקע. וואס דען איז אמעריקע? צו זיצן ליידיג און זיך גלעטן דאס בייכל? אויף דעם דארף מען נישט האבן אמעריקע, ניין. אמעריקע איז געמאכט געווארן אז מען זאל ארבעטן. אי דאס גיך ארבעטן. ווארום אויב נישט גיך, וועט נאך עמיצער אויסכאפן די באשטעלונגען. אין נומער איינס היימשאפ האבן געארבעט פינף נפשות. אנדערש קען מען זיי נישט אנרופן, נאר נפשות. דער טאטע, א קליין יידל מיט א קליין שווארץ בערדל, וועלכעס ער האט נאך קיין צייט נישט געהאט אין אמעריקע אביסל ארומצושערן. די מאמע אויך א קליינע, און די דריי קינדער אויך קליינע. און עס וועט דאך קיינעם נישט איינפאלן אז קינדער דארפן זיין גרויס. ווען זיי זענען גרויס זענען זיי דאך שוין נישט קיין קינדער, אבער אט די קינדער זענען געווען קליין און אויסגעדארט נישט ווי עס פאסט פאר קינדער, גיכער זענען זיי געווען וואס מען וויל אבער נישט קיין קינדער, און ווען דעיוו איז אהין אריין געקומען האט ער ממש געזען ווי די פינף נפשות זיצן קוים און זיי וועלן ווען עס נישט איז אויסגיין זיצנדיגע ביי די בינטן העמדער. אין יענער שטוב איז קיין מעבל חוץ צוויי בעטן מיט א בענקל נישט געווען, דאס בענקל איז אויך געווען מיט א לאך אויף דעם ארט פונעם זיץ. אוי, וויפיל יארן זיי וועלן דאס מוזן ארבעטן און ארבעטן דזשעיקאב'ס העמדער, ביז זיי וועלן דערלעבן א טיש מיט בענקלעך. עפנט ווער עמיצער זיי א טיר אחוץ דעיוון? מסתם נישט. ווייסן זיי וואו א טיר עפנט זיך? מסתם נישט. זיי זיצן אזוי אין די האלב טונקעלע צימערן און נייען העמדער, און זיי וועלן דא אזוי איינגעוואקסן ווערן, און דא אויסהויכן זייער לעצטן אטעם, און קיינער וועט אפילו נישט וויסן וואס עס האט שווער מאכט זייער געמיט. און פון דעסטוועגן טליעט אין אט די פינף נפשות אויך א שטיקל האפענונג, ווי גרויס עס זאל נישט זיין די געלעגנהייט אז די האפענונג וועט מקוים ווערן, איז דאס אבער זייער האפענונג. דער טאטע מיט דער מאמען שפארן א גראשן צו א גראשן, און די מאמע באהאלט עס וואס זי קען נאר. זיי ווייסן אז אלע אמעריקאנער מענטשן וואס זענען איצט רייך האבן אמאל געטאן דאס אייגענע וואס זיי טוען איצט.

אי זיי און אויך זייערע קינדער און מיט דעם ביסל געלט וואס מען ווארפט זיי צו איינמאל א וואך. און נישט נאר זענען זיי צופרידן נאר זיי בעטן גאט אויפשטייענדיג און זיך לייגנדיג פאר זייער באלעבאס אז ער זאל זיין געזונט און זאל האבן גליק און זיינע פיס זאלן נאר גיין אין דעם רעכטן וועג. דאס אלץ. און ווי געווענליך מיינען זיי אז זייער באלעבאס איז פריער גאט און דערנאך דעיוו. זיי ווייסן נישט אז דעיוו איז נאר א מענטש ביי דזשעיקאבסן. און אזוי ווייסן אויך נישט די ארבעטער אין דזשעיקאבס פאבריק וואוהין דעיוו איז אהינגעקומען, און זיי באמערקן נאר לעצטנס אז עס ווערט וואס א מאל ווינציגער מלאכה. יעדער ארבעטער באזונדער, מיט זיך אליין פילט זיך אז עס איז נישט גוט. עס איז דא ווינציג מלאכה.

קודנע, ווען עס איז נישטא קיין מלאכה, דו. ווייב פארלירט דעם גאנצן דרך ארץ, און די קינדער שטעקן זיך אן מיט דעם דאזיגן געפיל אויך און קוקן אויף דעם פרנסה געבער וואס גיבט נישט גענוג פרנסה ווי אויף א לא יוצלח, און די גאנצע וועלט דערשמעקט אז עס איז נישטא קיין מלאכה. דאכט זיך ווער קאן דיר דא אין אמעריקע, אבער ווען עס גייען ביי דיר פרייליכע צייטן קוקט מען זיך אויף דיר נישט אום. אבער ווען עס גייען שלעכטע צייטן הייבט מען אן אויף דיר רחמנות האבן, מען באמערקט באלד אז דו זעסט נישט אויס גוט, אפשר חלילה קראנק, אפשר טראגסטו זיך ארום מיט שלעכטע מחשבות אדער ווער ווייסט וואס, אוי אז עס איז נישטא קיין מלאכה ווערט דאס לעבן אזוי נישט גוט, מען פארגינט זיך נישט אפילו גוט צו שלאפן, ווער קען שלאפן ווען מען איז אומרואיג? שטייסט אויף אינדערפרי און זעסט אז מענטשן גייען צו דער ארבעט און דו פארגינס זיי נישט, ווערסט א שונא צו דער גאנצער וועלט און דו שעלסט זיך אליין און דעם טאג, און קומסט אין פאבריק אריין און דארט שטייען און זיצן מתים. אלע ארבעטער ביי דזשעיקאבסן זעען איצט אויס ווי מתים אז מען זעט ווי די פאבריק גייט אונטער פון טאג צו טאג. און גיין זוכן אן אנדער פאבריק איז נישט אזוי גרינג, וויפיל איז אינגאנצן דא פאבריקן? כמעט גארנישט, און דא אזויפיל ארבעטער, און טיף אין הארץ טוט זיי שוין באנג וואס מען האט געמאכט אן אסיפה און געשיקט צו דזשעיקאבס סעמען, צוליב וואס באדארפן זיי דעם דעלעגאט ווען די פאבריק פארמאכט זיך? דזשעיקאבס גייט ארום ווי איינער וואס איז ניין און ניינציג פראצענט אויף יענער וועלט. מען זעהט אז דער מענטש קען נישט צוזעהן דעם צער פון זיינע ארבעטער, און דעם צער פון די שטעפ מאשינען וואס שטייען און זשאווערן, און נישט דעם צער פון די פרעסלעך וואס שטייען מיט די אויערן איבערגעקערט און באוויינען זייער ביטער מזל. דער הויכער סעם וואס איז איצט דער דעלעגאט אין פאבריק, זיצט אויף דעם פּרעס-טיש, און וואַרפט מיט זיינע פיס די שווערע, און ווישט דעם קאַלטן שווייס פון זיין פּנים מיט די שווערע פאַראַרבעטע הענט, און קאָן גאָר אַזוי קלוג נישט זיין, וואָס דאָ איז פּלוצלונג און אומדערוואַרט אַזוי שלעכט געוואָרן. סעם, דער דעלעגאַט, פילט אויף זיך נאָך מער לאַסט ווי יעדער איינער דאָ אין פאַבריק, וואָרום אויף זיינע פּלייצעס ליגט דער גורל פון דער גאַנצער פאַבריק,

ער איז א פראסטער מענטש, אבער פונדעסטוועגן ווי נישט גוט עס איז זיי אלע אים נאך מער נישט גוט. משה דער רויטער וועמען מאנעס איז געשטאנען ווי א ביין אין האלדז האט איצט זיך געקילט דאס הארץ אן מאנעסן, כאטש ער אליין האט דאך אויך נישט געהאט גענוג מלאכה, אבער דאס וואס מאנעס האט אויך נישט גענוג מלאכה איז ביים רויטן געווען ווערט מער ווי אלץ אין דער וועלט. מאניס ווידער האט זיך אזוי געפיל דערשלאגן אז ער האט נישט געקאנט אפשפארן אביסל צייט צו זען ווי דאס ראד דרייט זיך ביי יענעם. און חוץ מאניס' אייגענער דערשלאגנקייט איז נאך צוגעקומען איסאק'ס טרויעריגקייט. ביי איסאק'ן זענען איצט געווען גרויסע שווארצע רינגען ארום די אויגן און זיין נאז איז געווארן שארפער און מאדנע בלייך. דערפאר האט מאניס שיער נישט פארגעסן זיין אייגענע צעבראכנקייט, ער האט געזאגט צו איסאק'ן אז עס איז נישטא וואס צו זיין אזוי טרויעריג, מילא, דערווייל איז ער דאך ביי זיין זיידן אין שטוב, דירה געלט זאל זיין גאט מוחל זיין און זארגן, און דאס איבעריגע, דאס וואס מען דארף צום פיסק ענין, זאל זיך ווידעראמאל במחילה דער גרויסער גאט זארגן, עס איז לחלוטין גארנישטא וואס צו זיין טרויעריג. איסאַק האָט געקוקט אויף זיין זיידן מאַניס און טרויעריק געשמייכלט. עס איז אים געפעלן דאָס געפיל פון ביטחון ביי זיין זיידן. כאָטש אַזאַ געפיל איז אים פּערזענליך פרעמד. נאַ, גיי האָב עפּעס צו אַ איד ווי זיין זיידע איז, אַז ער האָט אַזאַ שטאַרקן ביטחון. איסאַק רופט עס אפילו נישט קיין ביטחון, ער רופט דאָס אומבאַהאָלפנקייט. ער רופט דאָס אויסגעליידיגטקייט. נאָר מילא וואָס איסאַק רופט עס.

ווייסט ער עמיצער פארוואס עס קומט אים אזא שטראף אז ער זאל באדארפן זיצן אין שאפ שוין איצט אין זיינע יונגע טעג, אין די סאמע יונגסטע טעג פון זיינע יארן? און ער מערקט גארנישט אז ס'באווייזט זיך שוין ביי אים אן אפאטיע צו אלץ וואס ארום. ער איז שוין אביסל, אפשר שוין א היבש ביסל, אפגעטעמפט געווארן. ער קען זיך שוין אפשר גאר אליין נישט דערקענען. אין די בריוו אהיים שרייבט ער מסתמא עפעס אזוינס פון וואס זיי דארטן אינדערהיים דערשמעקן אז ער איז עפעס מאדנע געשטימט, שרייבט מען אים צוריק געווענטליך שטראף רייד אז אזוי און אזוי, אנדערע זענען אויך אין אמעריקע, אנדערע קלאגן זיך נישט, אנדערע לייגן צונויף געלט, אנדערע שיקן אהיים געלט, און וואס איז געווארן פון אים? וואָס אַזוי טרויעריק? איסאַק גיט זיי נאָך דאָרט אין דער היים גערעכט, שטראָפּט זיך אַליין און קאָן נישט צונויפֿנעמען זיין גאַנצע ענערגיע און זיך נעמען אין די הענט אַריין. צייטנווייז פֿילט ער זיך אַזוי צעשרויפֿט, אַז ער גייט אַרום איבער דער גאַס און פֿילט, אַז עס טיילן זיך אָפּ פֿון אים חלקים, ער פֿאַרלירט זיך דאָ, ער פֿאַרלירט זיך דאָרט, ער פֿאַרלירט זיך אומעטום. אַוועקגיין פֿון זיידנס שטוב קאָן ער נישט. דאָס וואָלט געווען זייער גוט. אוועקגיין אין דער טיף פון אמעריקע, אדער אין דער זייט פון אמעריקע, ערגעץ אוועקגיין ווייט און זיך נעמען צו א גראבער ארבעט, אזא ארבעט פון וועלכער די הענט זאלן געשוואלן ווערן. ביי אים איז פאראן עפעס אזא וויזיע אז די הענט זאלן ביי אים ווערן פארגרעבט מיט מאזאליעס און ער זאל נישט שלאפן אויף ווייכע פעדערן, שלאפן אין פעלד אדער אין א שטאל, אויפשטיין מיט זונען-אויפגאנג און זיך לייגן מיט זונען-פארגאנג. אויפהערן לייענען ביכער, לייענט סיי ווי נישט איצט צייטונגען, די אמעריקאנער צייטונג געפעלט אים נישט, פארוואס זי געפעלט אים נישט ווייס ער נישט, אבער ער וויל איבערהויפט אויפהערן צו זיין אנגעקלעבט צו דער וועלט פאר א לאנגע לאנגע צייט, ער וויל זיך אומקערן צום פרימיטיוו. פעלט איסאק'ן אביסל כח זיך אויפצוהייבן און אוועקגיין פון זיידנס הויז, ער וועט עס מסתמא טון אויב נישט היינט איז מארגן. און צום טייוול, טאקע דא אין דילענסי סטריט אדער אין זיידנס שטוב אין דזשעיקאבס שאפ, אויב נישט דא איז אין אן אנדער שאפ, און ארבעטן שווער און אהיים קומען און אנידערפאלן און אנטשלאפן ווערן שווער, און פארוואס נישט קענען זיך דא אומקערן צום פרימיטיוו, אדער פארקערט זיך פרובן דערהויבן צו אן אומגעהויערער מדריגה? וואס לאקערט אים אזוי דאס פרימיטיווע? ער גיט. שוין זיך איבער אינגאנצן אין דער מחשבה געווענליך צום פרימיטיוון. מיט וואס איז דאס פרימיטיווע אזוי שיין? עס איז אפשר שיין פאר די וואס ווייסן נישט אז זיי זענען פרימיטיוו. אבער וואס וועט ער דערגרייכן מיט פארגרעבטע הענט און מיט דער אפגעריסנקייט פון דער וועלט? עגאאיזם און דאס אלץ. און פון ווען אן שרעקט ער זיך פאר דעם? עגאאיזם איז אפשר דאס שענסטע געפיל ביי דעם מענטש. אויב איר זייט נישט איינשטימיג מיט מיר, ארט מיך נישט, טראכט איסאק צו זיך אליין, מיר געפעלט. ער פילט אבער נישט זיכער מיט זיך צו ער איז טאקע אדער קען טאקע זיין באמת אן עגאאיסט. דאס קרענקט אים שרעקליך. עס איז פיינליך פאר א יונגן מענטש ווי איסאק איז צו האבן דאס געפיל אז זיינע טעג גייען אוועק מיט גארנישט. און ווען א מענטש איז יונג פליען דורך אזוי גיך די טעג, ווער ווייסט וואס ער פארלירט אדער האט פארלוירן אדער וועט פארלירן. ס'איז קיין אונטערשייד. ביי איסאק'ן איז כמעט נישטא קיין גרעניץ צווישן פארגאנגענהייט, געגנווארט און צוקונפט. די טעג פליען מיט אזא אימפעט אז איסאק'ן דאכט זיך אפט אז ער שפרינגט אריבער א גאנצן דור מיט יארן. צייטנווייז איז ער אזוי ווייט פארפארן אז ער זעהט זיך שוין אלס אלטיטשקן ווי זיין זיידע מאניס איז, אבער אן דעם בטחון. יא. זאל זיין אין א גאט. זאל זיין דאס פארבונדנקייט צו א פאלק. יא. וואס מען זאל עס נישט רופן. עפעס. צו וואס וועט ער זיין צוגעבונדן? אין גאט גלייבט ער נישט. קיין פאלק איז פאר אים נישטא. עס איז נישטא קיין אידיש פאלק. עס זענען דא אידן. דאס אלץ, אידן. האט קאלומבוס געפונען אן אמעריקע, זענען זיך מיישב אידן און קומען אהער קיין אמעריקע. זאל מארגן, אדער לאמער זאגן אין הונדערט יאר ארום, א מענטש, א שפאניער אדער א פארטוגעזער אנטדעקן א נייע ערד, וועלן אהין אויך קומען יידן און זיך באזעצן. יידן פון פוילן, יידן פון רוסלאנד, יידן פון גאליציע און יידן פון טערקיי, און זיי אלע מישן זיך אויס. יעדער טראגט אריין זיין ביסל היימישקייט און עס ווערט אויסגעמישט. און עס קומט ארויס עפעס אזוינס וואס עס איז נישט טערקיי, נישט רוסלאנד, נישט פוילן און נישט גאליציע און אויך נישט יידיש. ווי נישט אידיש אידן זענען דא אין אמעריקע, און פון דעם אויסמישעכץ וועט דאך קיין אידיש פאלק נישט אויסוואקסן. בעסער אזוי טראכט איסאק, בעסער אזוי. וויי איז אים צו וואס ער איז דערגאנגען. עס וואלט איצט באדארפט קומען א נביא וועלכער זאל ארויס אין די גאסן און שעלטן און וויינען און קלאגן אז עס וועט ניט אויסוואקסן קיין אידיש פאלק. שעלטן און וויינען און קלאגן. אבער דערווייל איידער דער נביא קומט איז אים דאך פארט נישט גוט, דאס הייסט אז איסאק טוט א טראכט וועגן דעם אז ער וועט אמאל בלייבן ווי אויפן וואסער אי אן א גאט און אויך אן א פאלק, ווערט אים די גאנצע זאך שטארק אומהיימליך און ער איז פארט מקנא זיין זיידן מאניס, וואוהין זיין זיידע קומט איז ער ווי ביי זיך אינדערהיים. א קליין ביסל פארשימלטע ספרים, צוויי מעשינע לייכטער, דער באבע'ס טייטש חומש, אן אויסגענייט טישטעכל צוצודעקן די מצות ווען עס קומט פסח, א טלית זאק מיט א פארגעלטן טלית, אפאר תפילין, א מעשין חנוכה לעמפל און א קליין זילבערן בעכערל צו מאכן קידוש. דער זיידע שערט נישט זיין בארד, די באבע באקט קוילעטשן אויף שבת, בענטשט ליכט פרייטאג צונאכטס, דער זיידע מאכט הבדלה שבת צונאכטס, און דער זיידע גייט ארויף אויף דעם אמעריקאנער דאך מחדש זיין די לבנה. שבת רוהט דער זיידע און די באבע אויך. א גאנצן טאג ברענט דער גאז הינטער אזא בלעכענער טאץ. דאס נארט מען אפ דעם רבונו של עולם. דער גאז ברענט כדי אנצואווארעמען די בלעכענע טאץ. אבער דאס וואס עס שטייט אויף דער בלעכענער טאץ א טשייניק מיט וואסער האט גארנישט צו טון מיט דעם גאז. די בלעכענע טאץ היצט זיך א גאנצן טאג און עס איז דא א גלעזל ווארעמס טיי. דער זיידע און די באבע טרינקען טיי, שבת'דיגע טיי, און דער זיידע מאניס היט אפ שבת און רוהט זיך אויס און שלאפט זיך אויס און זאגט זיך אן ווי א פויק מיט אלערליי מדרשים און קאפיטלען תהילים און חומש מיט רשי און א שטיקל אור החיים, און די באבע שבע לייענט די סדרה פון טייטש חומש, לייענט אזוי שנעל ווי זי וואלט געגאנגען אויף א רידעוואטן וועג, און דער זיידע מאניס שרייט אויף איר אן און פארריכט איר אלעמאל די שווערע ווארט, און אזוי גייט אוועק דער שבת.

דער זיידע מיט דער באבען קומען שפעט אין אווענט צוריק אהיים און טרינקען טיי און מען לייגט זיך שלאפן, פארדאן, נאר די באבע לייגט זיך שלאפן, דער זיידע טרייבט זי אז זי זאל שוין גיין אין בעט, ער אליין דרייט אביסל אריין די גאז באלייכטונג טונקעלער, ער זעצט זיך ביים טיש און שרייבט אין א קליין ביכעלע. שרייבן שרייבט ער מיט ראשי כתב און זיינע שורות זענען גלייך ווי מיט א ווירע. און דאס ביכעלע האלט ער ערגעץ באהאלטן, קיינער טאר אין דעם נישט אריינקוקן, עס איז זיין סוד, עס איז זאגאר זייער א וויכטיגע מיסיע ביי אים. איסק האט שוין נאכגעפארשט אסאך מאל און איז געקומען צו דעם פאלגנדן, די ארבעט וואס דער זיידע טוט איז א וויכטיגע, אז די ארבעט האלט אים אויף גייסטיג, אז נישט נאר האלט זי מאנעסן אויף גייסטיג, נאר זי ווירקט אויך אומדירעקט אויף שעווען. זי, די באבע שעווע, איז זייער שטאלץ פון דער ארבעט וואס דער זיידע מאנעס טוט, און זי האט מורא צו רעדן אפילו מיט איסאקן וועגן דעם. עס איז דא אזויפיל סודות ארום דער ארבעט, אז דער זיידע מיט דער באבע'ן אפילו רעדן וועגן דעם אויך נישט. זיי פארשטייען זיך אויף דעם וואונק. סוף פון קאסעט זיבן.